זיי טאנצן און זיי דאס, זיי לאזן נישט שלאפן, ס'קען פארן אזוי ביז ביז צוויי אזייגער, מיינע קינדער גייען שלאפן אכט אזייגער און זיי וועקן אויף מיינע קינדער, און איך וויפיל איך רעד מיט זיי העלפט א העלפט א רעטעך, איך האב שוין גערעדט צו זיי און איך האב געבעטן, און ער טענה'ט, ער האט אנגעהויבן צו צו זינגען די ניגון, ער וואוינט אין זיין דירה, איך וואוין אין מיין דירה, און ער האט רעכט צו טוהן, פֿיר און צוואַנציק שעה קען ער טון אין זיין דירה וואס ער וויל, און קיינער קען אים נישט זאגן וואס צו טון. שוין פרעגט ער וואס איז די עצה, וואס קען וואס קען ער טון? די תשובה איז, דאס וואס דער שכן זאגט אז ער קען טון אין זיין דירה וואס ער וויל, און קיינער קען אים נישט זאגן וואס צו טון, ס'איז נישט אמת. אין שולחן ערוך איז דא א גאנצע הלכות פון נזקי שכנים. ס'איז דא הלכות אויף דעם. דאס טייטש אז איינער וואוינט, און ס'איז דא נאך א משפחה דא, עס איז א צייט פון גיין שלאפן, די קינדער גייען שלאפן אכט ניין אזייגער, טאר נישט מאכן קיין נויז, ס'דאך נישט דא אזא זאך אז אז איך קען טון וואס איך וויל, און די בעסטע זאך איז ער זאל טרייען צו טרעפן א צייט וואס ער זאל קענען וואס ער קען רעדן מיט אים שיין, ווייל ס'איז דא מענטשן וואס זיי קנאקן ארויף מיט א בעזעם, מען הייבט אן צו מאכן גערויש, קנאקט מען ארויף מיט א בעזעם, די אלע עצות העלפן נישט, ווייל. ווערט נאך יענער מער אויפגערעגט. סאו, עיקר איז מען זאל נישט, מען זאל נישט שרייען, מען זאל רעדן שיין, שלמה המלך זאגט דברי חכמים בנחת נשמעים, ווייסט אז א מענטש, א מענטש רעדט שיין, איז הערט מען אים צו. און ער זאל פלעין זאגן אז ער ווייסט נישט וואס צו טון, די קינדער שטייען אויף יעדע נאכט, נישט זאגן וואס, וואס א מין איז דאס אז האסט נישט קיין אחריות אדער, זאג נישט. סתם, רעד פון דיין, פון דיין פראבלעם. ווייל מיינע קינדער שטייען אויף יעדע נאכט, איך קען מיך נישט קיין עצה געבן. ווייל די משנה אין אבות זאגט אז איינער פון די תלמידים פון רבי יוחנן בן זכאי האבן געזאגט שכן טוב. וואס מיינט שכן טוב? רבינו יונה זאגט אז א מענטש דארף זען צו זיין א גוטער שכן. נישט ער זאל גיין קלויבן א גוטער שכן. נישט אלעמאל א מענטש איז באלעבאס אויף דעם. א מענטש דארף זען צו ארבעטען אויף זיך צו זיין א גוטע שכן, און אויב א מענטש ארבעט אויף זיך צו זיין א גוטע שכן, קען ער אנקומען צו אלע מידות טובות, יא פון אזוי האט ער פארשטאנען, אין דעם ליגט אז א מענטש ארבעט צו זיין א שכן טוב, און דאס מיינט צו זאגן אזוי, ווען יענער ווען יענער איז מיך נישט מצער צו זיין א שכן טוב, איז נישט קיין גרויסע קונץ, מען רעדט פון א ציור. כ'האב א סיבה פארוואס כ'זאל נישט זיין א שכן טוב, און איך ארבעט אויף מיר צו זיין א שכן טוב. איך מיין שלמה המלך זאגט כמים פנים אל פנים כן לב איש לב איש עס טייטש אז אז דו'סט זיין א גוטע שכן פאר אים וועט ער זיין צוריק א גוטע שכן פאר דיר במילא וועט זיין אם ירצה השם שלום על ישראל. כ'האב נאך א שאלה, איינער פרעגט מיך וואס האלט די רב וועגן זיך משתמש זיין מיט די עירוב אין ברוקלין?

ער שרייבט אין אידיש אז ער שרייבט אזוי, מיין ווייב לעצטנס רעדט זיך אפ אז די מצוות עונה איז אנבעלענסד, דאס הייסט אזוי, די מאן האט א מורא'דיגע הנאה און די פרוי האט נישט אזא הנאה ווי די מאן, סאו די פרוי דארף זיין א מקבל און. אז אז אז אז און די מאן און די מאן ענדזשויט זיך אסאך מער ווי די פרוי. סאו ממילא טענה'ט די פרוי ס'נישט פעיר, וואס וואס מין איז דאס? ס'הייסט זי איז א מקבל און די אייבישטער האט געמאכט אז זי זאל נישט אזוי שטארק הנאה האבן ווי די מאן. ממילא זי זי זי רעדט זיך אפ אז ס'איז נישט פעיר. די תשובה איז די עיקר הנאה פון א פרוי איז וואס די מאן האט הנאה פון איר. יא, האבן מיר שוין אמאל שוין מאריך געווען אין דעם, אבער איך וועל נישט איבערגיין באריכות. אבער דער אייבערשטער האט געמאכט, דער אייבערשטער וויל א פרוי זאל פילן אז מען האט איר ליב. האט דער אייבערשטער געמאכט אז א פרוי'ס גוף זאל זיין שיין, און ממילא דער מאן האט הנאה פון עס. ממילא דאס איז וואס די פרוי האט הנאה. אז זי קען געבן די הנאה פאר איר מאן, סאו ממילא איז נישט די פשט אזוי ווי כאילו אז עס נישט פעיר אז די מאן האט מער הנאה פון איר, ווייל דאס וואס די מאן האט הנאה דאס איז איר הנאה, אז זי האט הנאה אז די מאן ענדשויט זיך פון איר, און ממילא קומט אויס האבן מיר שוין געשמועסט אז ביי א פרוי איז די עיקר הנאה די ליבשאפט. וואס זי באקומט פון די מאן, ממילא די די די די די הנאה ביי א פרוי איז ווער קען נישט די גופניות'דיגע הנאה אזוי ווי ביי א מאן, סאו ממילא די עיקר ביי די פרוי איז די זי באקומט די די זי באקומט די הנאה אז זי איז מהנה איר מאן, ממילא איז עס די שוין געשמועסט ביי די פרוי איז מער די עמאושענעל די די די נפשיות דאס איז די עיקר די קאנעקשאן, ממילא אויב אזוי. קען טאקע זיין דאס איז איינע פון די סיבות וואס דער אייבערשטער האט געמאכט א פרוי האט נישט די זעלבע הנאה ווי א מאן, ווייל ווייל וועגן דעם כדי עס זאל זיין די עיקר הנאה איז וואס איז וואס די מאן ענדזשויט זיך. איינער פרעגט אזא שאלה, אונז ווייס מיר אז אין אז מצה ווערט אנגערופן מיכלא דמהימנותא, אין זוהר אז א אז א מצה וואס ברענגט אמונה וואס א שייכות האט עס מיט אמונה? וואס א שייכות? יעדע מצוה האט מיט אמונה. וואס עפעס פונקט מצה האט מיט אמונה? די די משך חכמה איז מסביר אזוי אז אז פסח ביי די נאכט יא איז ווען אידן זענען געווען אין מצרים האבן זיי שוין אויך געהאט א סדר און זיי האבן דעמאלטס געדארפט אויך עסן מצה יא סאו די קשיא איז פארוואס גיי עסן א מצה ווייל ווייל עס איז שלא הספיק בצקם להחמץ יא אין מצרים האט מען דאך שוין אויך געגעסן מצה יא די קשיא פרעגט דער חידא יא אין מצרים פאר מען איז ארויס פון מצרים נאך פאר די נעקסטע צופרי האט מען שוין געגעסן מצה סאו דער חידא לערנט פשט אין הא לחמא עניא הא לחמא עניא די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים. זאגט ער פארוואס? זאגט ער ווייל זיי האבן געהאט אזא אמונה אז זיי גייען מארגען ארויס גיין און ס'גייט זיין לא הספיק בצקם להחמץ אז פאר דעם האט מען שוין דא אויך געדארפט די די האט מען געדארפט ממילא זאגט ער השתא הכא אויב זיי האבן געהאט אזא אמונה האבן מיר אויך די אמונה לשנה הבאה בארעא דישראל אגב דער משך חכמה זאגט אזוי זאגט די אידן האבן געוואוסט אז מארגן צופרי גייט מען ארויסגיין און מען גייט גיין אין די מדבר און מען גייט און אין אין די מדבר איז נישטא וואס צו עסן גארנישט וואקסט און ממילא די נארמאלקייט וואלט געווען ווען די אידן אין מצרים גרייטן אן א גאנצע נאכט סענדוויטשעס און אבער די אידן זענען דאך נישט ארויסגעגאנגען פון שטוב מען האט נישט געטארט איש לא יצא מפתח ביתו עד בוקר ממילא מען האט געמוזט זיין איינגעשפארט אין שטוב און פירן א סדר און אידן האבן געהאט אמונה שלימה אז אז צו גיין די יא אז חתל אחס אין רייך די דאם גאט אמין א שלעם אז זיי גאנג אין די מיט ווער א דרייב שטראג געזאגט האבן זאל גיין די ציך איז אויף צו עסן ווען מייל ווען די דאם געגעסן מצה אין מצרים האבן זיי גאט אזא אמין אין דעם מייל ביסט מייל אין סטריימען זיך צו צו שטעלן צו די אמין וואס אין זיי זייט דאס האבן גאט אין מצרים דעם זאגט די זוהר אז מאכלט דעם אמינית ווייל דער פשט איז אז אונזערע זיידעס האבן געהאט אמונה ווען זיי האבן געגעסן מצה, במילא וועגן דעם טרייען מיר אונז פסח ביידערנאכט צו האבן אמונה זיך צו פארלאזן, זיך צו פארלאזן אויפן אייבערשטן. נאך א שאלה האט איינער געפרעגט אז אז פסח איז דא א מצוה אין די תורה מען דארף בראטן די קרבן פסח און מען טאר עס נישט קאכן, זאגט ער וואס איז די חילוק צווישן געקאכט און פארוואס האט דער אייבערשטער געזאגט פונקט קרבן פסח דארף מען בראטן, פארוואס פארוואס פארוואס קען מען נישט קאכן א קרבן פסח? די תשובה איז אז דער אייבערשטער האט געהייסן נעמען א טלה, יא משכו וקחו לכם צאן, חזל זאגן משכו מעבודה זרה, יא מען זאל זיך אוועק ציען פון די עבודה זרה ווייל דער משך חכמה זאגט אז די אידן אין מצרים האבן אויכעט האבן אויכעט די מזל טלה האבן די אידן אויכעט געווען אדוק, האט דער אייבערשטער געזאגט מען זאל נעמען די טלה און די מצרים גייען זיך קראצן די ציין, די מצרים וועלן עס נישט אויסהאלטן, און דאס וועט ברענגען אז די אידן זאלן וויסן אז נישט די מזל טלה פירט, נישט פון מזל טלה קומט די במילא וועגן דעם האט דער אייבערשטער געוואלט ווען מען נעמט וועגן דעם האט דער אייבערשטער געוואלט מען זאל נעמען א טלה די צענטע טאג פון ניסן מען זאל עס איינ'חזר'ן אז ווען ס'וועט קומען צו די פסח צו די יציאת מצרים וועלן די אידן שוין נישט זיין אדוק אין די מזל טלה און דער אייבערשטער האט געזאגט מען זאל בראטן די טלה. ווען מען בראט א בהמה בראט מען עס די גאנצע בהמה בשלמותה, אבער אויב מען קאכט עס אין וואסער געווענליך דארף מען נעמען עקסטער ווייסט מען, מען מאכט עקסטערע שטיקל פלייש און מען קאכט עס אין די וואסער, און דער אייבערשטער האט געוואלט אז ביים סדר זאל עס זיין די גאנצע טלה ליגן אויפן טיש און מען זאל זען די מזל טלה, און ביים סדר זאל מען זיך איינ'חזר'ן אונז זעמער נישט אזוי ווי די מצריים וואס זיי זענען אדוק אין מזל טלה, ממילא וועגן דעם האט דער אייבערשטער געזאגט מען זאל בראטן מען זאל בראטן די קרבן פסח נישט מען זאל קאכן די קרבן פסח. נאכאמאל ס'איז זיכער דא העכערע טעמים אויכעט אבער דאס איז די פשוטע פשט נאך א שאלה איינער שרייבט מיר אזוי איך האב צער אז מיין איידעם דאווענט זייער שפעט מען זעט אים אזוי עלף אזייגער גייען מיט די טלית און תפילין אין שיל און איך האב פון דעם עגמת נפש איך וויל וויסן צו די עגמת נפש קומט פון א הייליגע פלאץ אדער די עגמת נפש קומט סתם גאווה ס'פאסט מיך נישט ס'פאסט מיך נישט אז מענטשן זעען אז מיין איידעם איז נישט אזא ער שטייט אויף שפעט סאו די תשובה איז, ס'קען זיין ביידע איז אמת. ס'קען זיין אז ס'קומט פון א, ס'איז דא א שטיקל וואס איז הייליג, ס'איז דא א שטיקל וואס איז גאווה, אבער ס'איז עכט נישט קיין נפקא מינה להלכה, ווייל ער טאר עניוועי נישט זאגן מוסר פאר די איידעם. ממילא איז עס נישט זיינע ביזנעס וואס זיין איידעם טוט, און אפילו, יא, דאס איז, זאגן מוסר פאר אן איידעם זאל א צווייטער, נישט דער שווער. ער דארף זיין מיט אים אין גוטע טערמס, און ער דארף, און, און. די עצה פון גאווה אז אז ס'פאסט אים נישט, אזוי ווי מ'האט שוין געשמועסט כמה פעמים, די עצה איז אז אז ווען ווען ווען טאמער מענטשן ער זעהט אז מענטשן קוקן זאל ער אקסעפטן די פעין, דאס טייטש ער זאל זאגן יא יא יא יא מענטשן זעהן אז מיין איידעם איז נישט אזוי געלונגען און מענטשן לאכן פון מיר און ער זאל אקסעפטן די פעין, ווי מער ער זאל אקסעפטן די פעין וועט די פעין ווערן אויס פעין. איינער האט געפרעגט, כ'מיין כ'מיין איך האב שוין אמאל געענטפערט די שאלה, אבער עכ"פ ס'איז אריינגעקומען נאך א שאלה, ער פרעגט סטרעיט א שאלה, צו א מענטש וואס האט סעלף עסטיעם מיינט ער איז א בעל גאווה? ווייל אן עניו ווייסט דאך אז ער האט נישט קיין שום מעלות, איינער האט סעלף עסטיעם איז די פשט ער ווייסט ער האט מעלות, און אויב ער ווייסט ער האט מעלות הייסט עס אז ער האט גאווה? יא, די תשובה איז. אז דאס ער זאגט אז א עניו מיינט אז ער ווייסט ער האט נישט קיין מעלות איז א גרויסע מיסטעיק. יא משה רבינו זאגט די תורה אליין אויף אים אז ער איז געווען עניו מכל אדם. סאו משה רבינו האט נישט געוויסט אז דער רבי פון כלל ישראל. משה רבינו איז געווען אזא גולם אזא טיפש. ס'איז אוודאי א עניו ווייסט זיינע מעלות. אבער א עניו ווייסט אז זיינע מעלות זענען נישט זיינס, ס'איז דער אייבערשטער האט אים געגעבן די מעלות. דאס טייטש א בעל גאווה מיינט ער רעדט זיך איין ער האט נישט קיין שום פעלער. א ענו מיינט ער ווייסט זיינע מעלות, ער ווייסט זיינע חסרונות. און טאמער א מענטש זאגט אים זיינע חסרונות ווערט ער נישט אינגאנצן אויפגעברויזט, ער ווייסט, ער ווייסט ער האט חסרונות, ער ווערט נישט אזוי, סאו פונקט פארקערט. איינער וואס האט סעלף עסטיעם מיינט ער איז א עניו, ווייל איינער וואס איינער וואס וואס איז א בעל גאווה קען נישט האבן קיין סעלף עסטיעם, ווייל ווייל וואס איז איינער וואס א בעל גאווה וואס פון ווי קומט זיין איך, אלעס איז געבויט וואס יענער גייט זאגן, ממילא אויב איינער זאגט אים א ווארט אז איינער אז איינער אז איינער זאגט ער האט געזען זיין חסרון, שומו שמים, זאל דער אייבערשטער אפהיטן אז איינער האט געזען זיין חסרון.

טוט מיך וויי מיין ווייב איז פארשלעפט און איך און איך עקסעפט די פעין די פעין איך דארף נאך ווארטן א האלבע שעה איז איינער האט אים געזאגט א אין בית מדרש א זאך וואס שלא לפי כבודו און ער וויל זיך אויפרעגן זאל ער זאגן אזוי איינער האט מיר יעצט געזאגט א זאך וואס איז שלא לפי כבודי און עס טוט מיך וויי איך קען באשטיין צו האבן די צער דאס טייטש ווען א מענטש עקסעפט די צער גייט ער זיך קיינמאל נישט רעגן. די גאנצע סיבה וואס א מענטש רעגט זיך ווייל ער וויל נישט די צער. אבער אויב א מענטש עקסעפט די צער, איז די טייטש אזוי ווי, סאו פארוואס זאל איך זיך, פארוואס זאל איך רעגן? כ'האב איך עקסעפטעד אז כ'קען באשטיין צו האבן די צער. וועט ער זען אז אזוי ווייט אז ס'וועט אים קיינמאל נישט אפילו ארויפקומען די געדאנק זיך צו רעגן. רעגן וועט ביי אים זיין מער נישט א, ער וועט זיך נישט האבן אויף וואס זיך צו רעגן. איינער פרעגט אזא שאלה. מיין ווייב וויל איך זאל נעמען מיינע קינדער אין שבת צום דאווענען, איך האב נישט קיין חשק, אזוי איך גיי אין שול און איך דאווען מיך אויף מיין פלאץ און ס'איז רואיג, אזוי איך נעם מיט די קינדער אין שול, דארף איך דארף איך קוקן אויף די קינדער און זיי פייטן זיך און זיי גייען אינדרויסן, דארף גיין קוקן ווי זיי זענען, און מיין ווייב טענה'ט אז איינמאל א וואך, איינמאל א וואך שבת וויל זי שלאפן און זי וויל זיין רואיג. גענוג די מיידלעך זענען אינדערהיים, הלוואי וואלט איך געקענט נעמען די מיידלעך אויך אין שול, און די מיידלעך זי זאגט איך זאל נעמען די אינגלעך אין שול, סא וויל ער וויסן צו די ווייב איז גערעכט, אז ווייל מיין ווייב וויל זיין רואיג, וויל זיין, וויל איר רואיגקייט, מיט דעם דארף איך פארלירן מיין דאווענען, אדער ניין, אפשר איז זי גערעכט. יא, די גמרא מסכת חגיגה דף ג, דו האסט עס יעצט געלערנט, די גמרא ברענגט אז רבי אלעזר בן עזריה האט גע'דרש'נט אויף די פרשה פון הקהל, אז מען זאל נעמען הקהל את האנשים והנשים והטף, און מען זאל הערן ווי די מלך לערנט פאר, אם ירצה השם די יאר איז שמיטה, ווען משיח קומט, יעצט די יאר גייט אם ירצה השם מוצאי שמיטה נאך סוכות, יא, גייט די מלך משיח ליינען פרשת הקהל. יא סאו די גמרא זאגט בשלמא מענער גייען לערנען פרויען הערן ווייל פרויען קענען נישט לערנען אבער זיי קענען הערן פרעגט די גמרא וואס ברענגט מען קינדער ענטפערט די גמרא ווייל כדי ליתן שכר למביאיהן כדי צו ברענגען צו גיבן שכר פאר וואס טייטש זייער שווער צו ברענגען די קינדער און ממילא די עלטערן מוטשען זיך צו ברענגען זייערע קינדער ממילא דער אייבערשטער וויל זיי געבן שכר יא סאו שפת אמת זאגט פשט אין די שטיקל גמרא. זייער א שווערע שטיקל גמרא, אז די גמרא זאגט צו געבן שכר, סאו איך מיין דער אייבערשטער זאל מאכן א מצוה יעדן טאג ווען מען גייט אין בית מדרש דאווענען צופרי שחרית זאל מען נעמען צוויי בעגס, שאפינג בעגס פון שטיינער, און ליתן שכר למביאיהן, כדי צו ברענגען שכר צו די פאר די, יא דאס איז נישט פשט, סאו דער שפת אמת זאגט פשט אז אז די גמרא איז קשה געווען לכאורה. פארוואס קומען די קינדער ווייל לכאורה ס'איז נאר א שטער, לכאורה די עלטערן זאלן קענען בעסער לערנען אז זיי דארפן נישט וואטשן אויף די קינדער, ענטפערט די גמרא אז די קינדער וועלן זעהן אזא מעמד, אזא אזא מעמד ווי הקהל וועט אריינגיין אין זיי א מורא'דיגע יראת שמים, סאו ס'ענדערשט אז די קינדער זאלן אויסוואקסן גרויסע יראי שמים אפילו זיי זאלן נישט קענען אזוי גוט לערנען, ס'טייטש אזוי נעמען א קינד אין שול. שבת איך זאג איך זאג נישט נעמען א קליינע קינד וואס מען דארף ממש בעיבי סיטינג ס'איז נישט קיין בעיבי סיטינג סערוויס איך רעד אבער א קינד וואס ער קען שוין דאווענען און ער דאווענט ס'איז א גרויסע זאך אפילו ער דאווענט נישט די גאנצע דאווענען ער דאווענט נאר אביסל ס'איז א מורא'דיגע זאך ווען מען נעמט א קינד אין שול ס'איז די די יראת שמים וואס א קינד האט פון דעם אוואדע ס'איז שווער אוואדע ס'וואלט ס'וואלט בעסער געווען די דאווענען ווען ווען ווען מען האט נישט קיין קינדער יא איך האב שוין חתונה געמאכט מיינע יונגלעך סאו ממילא איך בין זיך מחיה יעדע וואך, איך זע ווי מיינע חברים דארטן האבן זיך, מיינע יונגערע קינדער זענען מיידלעך סאו איך בין פטור, סאו אבער אבער למעשה מען דארף וויסן אז ניין אז ס'לוינט זיך אויפצוגעבן אביסל כוונה פון דאווענען אז די קינדער זאלן אויסוואקסן ירא שמים. נאך א שאלה. מיין ווייב וויל איך זאל לערנען מיינע קינדער יעדן טאג. און איך האב נישט די צייט פאר דעם. און מיין ווייב טענה'ט אז דאס איז די חיוב פון א טאטע זאל לערנען מיט א קינד. און איך טענה איך שיק די קינדער אין חדר און מיין ווייב טענה'ט ס'איז נישט גענוג. סאו. סאו מיט דעם מיט דעם וויל איך וויסן צו מיין ווייב איז גערעכט, אפשר דארף איך מיך אנשטרענגען. אויכעט עה פרעגט ער א שאלה, איך האב א זון וואס האט שוין חתונה געהאט, און ער וויל לערנען מיט מיר, און אבער אבער מיין זון וויל לערנען וואס ווי ער וויל לערנען, נישט ווי איך וויל לערנען, מיין זון וויל דאך, טענה'ט ער, איך דארף אויפגעבן מיינע שיעורים ווייל איך האב א חיוב צו לערנען מיט אים, ממילא וויל ער וויסן צו ס'איז טאקע אזוי. די ס'איז דא א מצוות עשה אין די תורה יא ושננתם לבניך ודברת בם די מצוה איז צו לערנען מיט די קינדער די גמרא זאגט ס'מיינט תלמידים אויך אבער ס'מיינט קינדער אויך בנים מיינט קינדער די תלמידים זענען אויך קינדער יא די שינאווער רב האט געזאגט אז די שטן לייגט פארלייגט זיך די לענג און די ברייט אז די זאל נישט צאמקומען אז א טאטע זאל לערנען מיט א קינד ווייל די סאו מ'דארף מ'דארף טרייען אז במילא די ווייב איז גערעכט אז מען זאל לערנען מיט די קינדער, איך זאג נישט מען דארף שפענדן שעות ארוכות, אבער עפעס, מען דארף לערנען יעדן טאג מיט די קינדער און ס'טוט מורא'דיג אסאך אויף, די שאלה וואס די וואס די האט צו די גרויסע קינד וויל לערנען, ניין די די גרויסע קינד דארף דארף לערנען ווי די טאטע וויל, נישט נישט אלס די טאטע'ס חיוב פון לימוד התורה דארף ער זיך צושטעלן צום צום קינד, איז אויב די קינד. אויב די קינד קען באשטיין צו לערנען ווי די טאטע לערנט האט א טאטע א חיוב יא צו לערנען מיטן קינד. מ'זאגט עפעס אויף די בריסקער רב ער האט אמאל געזאגט די חזון איש האט דאך ארויסגעגעבן אויף כל התורה כולה האט מען אים געפרעגט פארוואס ער גיבט נישט ארויס אויף כל התורה כולה האט ער געזאגט די חזון איש האט נישט קיין קינדער איך האב קינדער און בריסקער רב פלעגט לערנען מיט זיינע קינדער האט ער געזאגט איך האב נישט אזויפיל צייט על כל פנים מ'דארף ספענדן צייט אויף דעם. נאך א שאלה האט איינער געפרעגט, אונז ווייסן דאך די וואך אין די סדרה יא פרשת כי תשא שטייט די אידן האבן געמאכט די עגל, און די אידן זענען נאך געשטאנען ביי בארג סיני, ס'איז געווען אפאר חדשים נאך מתן תורה, ס'איז געווען א חודש א האלב נאך מתן תורה האבן אידן געמאכט די עגל, סאו די קשיא איז וויאזוי קען עס זיין? איך פארשטיי נישט. דייקא ביי די מעמד הר סיני וואס אידן האבן געזען אזעלכע גילויים ווי מעמד הר סיני האבן אידן שוין געקענט מאכן א עגל. אונז האבן שוין געשמועסט כמה פעמים אז די רמבן איז מאריך אין דעם אין די וואך, די רמבן זאגט אז אידן האבן נישט געוואלט מאכן א עגל צו דינען עבודה זרה, די אידן האבן געוואלט מאכן א עגל, די טייטש איז זיי האבן געוואלט האבן א כח זיי האבן געטענה'ט אז דער אייבערשטער דארף האבן א סרסור צווישן די אייבערשטער און סאו משה רבינו איז עס געווען אבער משה רבינו איז שוין ארויף אין הימל האבן זיי געוואלט מאכן א כח אז דער אייבערשטער זאל זיי געבן מעסעדזשעס זיי האבן גארנישט געמיינט קיין עבודה זרה די נעקסטע צופרי זאגט דער רמבן ווען די עבודה ווען ס'איז שוין געווען ווען די עגל איז ארויסגעגאנגען דעמאלטס האבן אידן אנגעהויבן צו דינען עבודה זרה אבער די מאכן די עגל איז בכלל נישט געווען דינען עבודה זרה טאקע די ערב רב, זיי האבן אנגעהויבן צו דינען עבודה זרה, זיי האבן זיי מיטגעשלעפט כלל ישראל, אבער אז זיי האבן קיינמאל נישט געמיינט דא צו דינען עבודה זרה. שטייט ביי ירבעם בן נבט שטייט וואס ער האט געמאכט די שני עגלי זהב, גראדע אין נ"ך דארטן, שטייט דארטן די זעלבע לשון וואס עס שטייט די וואך אין די סדרה, אלה אלהיך ישראל, בקיצור עס איז די, זאגט אויך די רדק דארטן ער האט גארנישט געמיינט קיין עבודה זרה, ער האט געמיינט א העכערע כח און אידן האבן נאכדעם געמאכט דערפון עבודה זרה. אבער עס איז געווען א זאך וואס איז אונז פארשטייען עס נישט נאכמאל אונז לעבן מיר היינט נישט מיט די העכערע כח סאו אונז מיינען אונז קענען מיר נישט פארשטיין וואס עבודה זרה איז געווען ווייל אונז האבן נישט די אונז האבן אונז לעבן נישט מיט די העכערקייט על כל פנים אבער זיי האבן נישט געמיינט סתם טרוקען דינען עבודה זרה שוין נאך א זאך פרעגט איינער ער שרייבט איך האב איך האב מוראדיג אסאך נסיונות אין שמירת עיניים פרעגט ער אין פרשת בשלח שטייט ולא נחם אלקים נחם אותם דרך ארץ פלשתים האט דער אייבערשטער נישט געוואלט פירן די אידן דרך ארץ פלשתים ווייל דער אייבערשטער האט מורא געהאט די אידן וועלן זען בראותם מלחמה ושבו מצרימה סאו האט דער אייבערשטער געוואלט מונע זיין די אידן נישט צוצוקומען צו א נסיון סאו וואס האט דער אייבערשטער געמאכט אזעלכע נסיונות אין שמירת עיניים אדער זאל דער אייבערשטער מאכן ס'זאל נישט כ'ווייס נישט וואס על כל פנים ס'זאל נישט זיין קיין אינטערנעט אדער כ'ווייס נישט על כל פנים פארוואס מאכט דער אייבערשטער זאל זיין זאל זיין אזעלכע נסיונות און איך קען מיך נישט שטארקן. די תשובה איז, שטייט אין ספרים, אז פארוואס ביי די עגל האט דער אייבערשטער נישט געמאכט אז משה רבינו איז אראפגעקומען א טאג פריער, ער איז אראפגעקומען א טאג שפעטער, אזוי וירא העם כי בושש משה, ממילא האבן זיי מורא געהאט אז משה איז געשטארבן, און דער שטן האט נאך געמאכט אז אין הימל האט מען געזען די. ארון פון משה רבינו, במילא האבן אידן געמאכט די עגל, פארוואס האט די אייבערשטער נישט געקענט מאכן אראפצושיקן משה רבינו א טאג פריער? זאל דער אייבערשטער זאגן משה רבינו קום גיי אראפ א טאג פריער ווייל די אידן גייען מאכן א עגל, נאר וואס דען דער אייבערשטער האט געוויסט אז די אידן האבן א כח, די אידן האבן א נסיון, אידן גייען טאקע האבן א נסיון, אבער דער אייבערשטער האט געוויסט די אידן קענען בייקומען די נסיון, דארטן בשלח. ווען די אידן, ווען דער אייבערשטער וועט פירן די דרך ארץ פלשתים האט דער אייבערשטער געוויסט מיט א קלארקייט אז אידן גייען נישט קענען ביישטיין די נסיון. דער אייבערשטער שיקט א נסיון פאר א מענטש איז א סימן ער קען בייקומען די נסיון. פארקערט, אז א מענטש וויל וויל וויל וויל וויסן צו ער קען בייקומען די נסיון צו נישט זאל ער זען צו ער וועט באקומען די נסיון. אויב ער באקומען די נסיון איז א סימן אז ער קען, ווען נישט וואלט עס דער אייבערשטער נישט געשיקט. איינער פרעגט אזא שאלה, איך האב טענות אויף די אייבערשטער, איך האב צרות צרורות, כמעט אלע צרות וואס איז דא אין די בוק, שלום בית, מיט די קינדער, מיט פרנסה, און ער שרייבט און לעצטנס בין איך קראנק געווארן, און איין איין איין סך הכל האב איך, דער אייבערשטער האט מיך פיינט, און וועגן דעם האט מיך פיינט, וועגן דעם טוט ער צו מיר די זאכן. שוין דאס איז די שאלה וואס יענער פרעגט, איך האב נישט קיין טענות אויף יענעם, מ'ווייסט די גמרא זאגט אין אדם נתפס בצערו, ווען א מענטש, ווען א מענטש, ווען א מענטש האט צער איז קען ער אמאל, ס'איז א נארמאלע זאך, אבער א מענטש דארף זיך מחזק זיין, מ'ווייסט דער שפת אמת זאגט אז די סיבה וואס אונז זעמיר היינט אין גלות איז ווייל די מרגלים האבן געזאגט בשנאת השם אותנו הוציאנו ממצרים אז דער אייבערשטער האט אונז פיינט וועגן דעם אונז ארויס נעמען פון מצרים ווייל דער אייבערשטער האט געוואלט אז ארויס נעמען פון מצרים מאכן די אותות ומופתים און אנרייצן די אידן און נאכדעם וועט ער זיי מאכן הרג'נען אין די מדבר במילא זאגט ער דאס איז די סיבה וואס אונז זעמיר אין גלות ווייל זיי האבן געזאגט אז דער אייבערשטער האט אונז פיינט במילא מען זאל זייער אכטונג געבן אויף דעם יא די גמרא ברענגט דאך דארטן. איוב האט דארט געטענה'ט, שטייט דארט דארטן אז איוב האט געזאגט אז דער אייבערשטער האט אפגעטוישט אויב מיט איוב, און שטייט דארט דער אייבערשטער האט געזאגט דארטן, און די גמרא ברענגט דארט מסכת ברכות דארטן וויפיל שטערנס ס'איז דא אין הימל, ביליאנס און טריליאנס אויף טריליאנס אויף שטערנס, און און און און דער אייבערשטער האט געמאכט אז ס'דרייט זיך מיט אזא פונקטליכע חשבון, איך האב קיינמאל נישט געמאכט קיין טעות, און עטס זאגטס אז איך האב פארגעסן פון ענק, דער אייבערשטער פארגעסט דען? דער אייבערשטער פארגעסט נישט. און דער אייבערשטער ווייזט אזעלכע ניסים און נפלאות, די גמרא זאגט אז אונז קען מען נישט זען די אלע ניסים און נפלאות וואס דער אייבערשטער טוט מיט אונז, אפילו א מענטש זעט אז זאכן גייען אים שווער, אבער אבער ווען א מענטש זאל זען, וואסערע ניסים דער אייבערשטער האט געטון מיט אים וואלט ער געשטאנען און געשפרינגען א יעדן טאג פאר די אותות ומופתים וואלט ער געזען די ליבשאפט וואס דער אייבערשטער האט מיט אונז ממילא יעדע מאל וואס עס קומט אים אריין די געפיל אז דער אייבערשטער האט אים פיינט זאל ער טראכטן ס'איז נישט אמת דער אייבערשטער האט מיר נישט פיינט דער אייבערשטער האט מיך מורא'דיג ליב און און ס'איז נאר א פילינג אזוי נאך א שאלה פרעגט איינער. צו מען מעג הערן גוי'שע מיוזיק. ער ווייסט אז די גוים וואס זיי זינגען, זינגען זיי נישט קיין פסוקים פון תהלים, און ער ווייסט אז ס'איז אלעס ס'איז עכט ניבול פה. נאר ער זאגט אבער ער האט נישט אינזין די ניבול פה, ס'איז אים נישט קיין נפקא מינה וואס זיי זינגען, ער הערט נישט אויס וואס, עיקר איז אז ער הערט זינגען. יא. סאו. איך בין אמאל געפארן מיט איינעם אין א קאר, בקיצור האט ער האט אנגעצינדען האט אנגעצינדען א האט אנגעצינדען עפעס עפעס א רעדיא דארטן ווי א פרוי זינגט. שוין, נאכדעם נאכדעם זאג איך אים וואס וואס איז דאס? ניין אקעי ער האט זיך אויסגעלאשן. נאכדעם צינדט ער אן א האט ער האט ער אנגעצינדען א טעיפ פון פון די אתה הראת לדעת, ווערט נאכגעמאכט די ניגון אייזיק האניג. פרעג איך אים, מה ענין שמיטה אצל הר סיני? ביידע זינגען מיט הארץ. שוין, בקיצור, זאגט ער, בקיצור, די שאלות וואס ער פרעגט, אז ער וויל נאר הערן, ער וויל נאר הערן די הארץ. ער האט נישט קיין נפקא מינה די ווערטער, ער הערט נישט די ווערטער. בקיצור פרעגט ער צו, צו ער מעג. די תירוץ איז, ניין, מען טאר נישט. און חזל האבן זייער מחמיר געווען אויף ניבול פה, די גמרא זאגט אז יונגע מענטשן שטארבן, זאגט די גמרא ווייל מען רעדט ניבול פה און מען הערט ניבול פה, און בפרט אויב דער זינגער איז א פרוי, מען טאר נישט הערן, ס'איז דא וואס זאגן א היתר ווייל ווען מען ווייסט נישט ווער די פרוי איז, איז איז מותר, איז א שוואכע היתר היינטיגע צייטן, ווייל היינטיגע צייטן קען מען אלעס, קען מען אלעס געוואר ווערן, ווייל מען קען וויסן ווער ס'איז, און ס'איז. איז ממילא די היתר איז היינטיגע צייטן שוין א שוואכע היתר, ממילא מ'זאל נישט הערן, בפרט חס ושלום אז ס'איז א פרוי, און אפילו ווען ס'איז א מאן, אויב ס'איז, איינער האט מיר גראדע געפרעגט, אסאך פרעגן מיר די שאלה, צו צו מ'מעג הערן א שפראך וואס מ'ווייסט נישט וואס מ'הערט, מ'ווייסט נישט וואס מ'רעדט. נאכאמאל, ווען מ'לערנט די גמרא דארטן פון ניבול פה, מיין איך.

ווארט איז ניבול פה טאר מען נישט הערן. איינער פרעגט אזא שאלה, ס'איז מיר לעצטנס אונטערגעקומען צו איך דארף קויפן א הויז, און איך קען קויפן א הויז, און לעבן די לעבן די הייזער איז דא א גרויסע סווימינג פול פון גוים, און פארשטייט זיך פרויען שווימען דארט, סאו די שאלה איז צו ער. ער האט געפרעגט גראדע אפאר מענטשן וואס וואוינען דארטן וויאזוי זיי זאגן אז זיי קוקן נישט, זאגט ער ער ווייסט ביי זיך אז ער גייט האבן נסיונות, סאו ער וויל וויסן צו ער מעג קויפן א הויז אין א פלאץ ווי ער ווייסט ער גייט האבן נסיונות, אדער ער טאר נישט ער טאר נישט קויפן דארטן א הויז. די תשובה איז אז אונז זאגט מען ביים דאווענען ואל תביאנו לידי נסיון, מען בעט דעם אייבערשטן מען זאל נישט צוקומען צו נסיונות, ווייזט אויס אז מען וויל, אז דער אייבערשטער וויל נישט א מענטש זאל אריינגיין אין א פלאץ וואס איז דא נסיונות, אויב מען האט געמאכט דערפון א תפילה, ממילא זאל ער זוכן א צווייטע פלאץ, אפילו דארט איז ביליגער, דער אייבערשטער וועט העלפן אז ער וועט אז ער וועט טרעפן א בעסערע, פאר קדושה, ווען איינער גיבט אויף פאר קדושה, ליידט מען נישט. איינער פרעגט אזא שאלה, ער וויל וויסן הלכה'דיג, ווען ער גייט אין א פליגער און און די פלאץ ווי מען האט אים געבוקט איז לעבן א פרוי האט ער א חיוב צו גיין זיצן דווקא לעבן א מאן איבערדרייען דארט אין די פליגער און בעטן טוישן אהער אהין אדער בקיצור ס'איז איינמאל נישט קיין נפקא מינה ס'וויל וויסן ס'איז ער וויל וויסן צו ס'איז א פראבלעם צו זיצן לעבן א פרעמדע פרוי. נאך א שאלה האט ער אז ער פארשטייט אז לעבן זיין ווייב ווען ער פארט אויף ערעפלעין מעג ער יא זיצן, פרעגט ער אבער צו צו ס'פאסט, צו ס'גייט אריין די גדר פון דברים של חיבה וואס מ'טאר נישט טון, מיט א פרעמדע פרוי טאר מען דאך נישט עס, אבער מיט די אייגענע פרוי, ס'איז אזוי ער ווייזט פאר יעדן איינעם אז דאס איז זיין ווייב. די תשובה איז אזוי. אמת'ן אריין הלכה'דיג מעג מען זיצן, טייטש ער פרעגט א שאלה הלכה צו מען מעג צו מען מעג זיצן לעבן א פרעמדע פרוי, די ענטפער איז מען מעג, אבער מען דארף זייער נזהר זיין חס ושלום חס ושלום נישט צוצוקומען צו נגיעה בשוגג אפילו, יא, דער רבי פלעג אלץ זאגן אז אויף שמירת עינים דארף מען אכטונג געבן אפילו אויף בשוגג, במילא די בעסטע זאך איז ער זאל טרייען צו זיצן נישט לעבן א פרוי, ער דארף נישט איבערדרייען די פליגער, ער דארף נישט מאכן קיין גאנצע צערעמאניעס. אבער אבער ער זאל פראבירן אויב ער קען, ס'קומט אים אן גרינג, זאל ער טרייען, זאל ער טרייען, זאל ער טרייען צו צו צו זיצן לעבן א מאן, און זיצן לעבן זיין ווייב מען מעג לכתחילה, ס'הייסט נישט קיין דברים של חיבה, אבער אויב זיין ווייב איז א נידה, איז ענדערש צו זיצן לעבן א פרעמדע פרוי ווי איידער צו זיצן לעבן די ווייב ווען זי איז א נידה ווייל א פרעמדע פרוי איז נישט דא קיין יא איז די חז"ל האבן דאך מחמיר געווען אויף א נידה נגיעה מען טאר נישט אפילו איבערגעבן מען טאר נישט טאטשן אפילו שלא כדרך שלא בדרך חיבה און א פרעמדע פרוי איז נאר אסור בדרך חיבה במילא וועגן דעם איז ענדערש צו זיצן לעבן א פרעמדע פרוי און אויב מ'וועט זיך טאטשן איז עס פארשטייט זיך מ'דארף אכטונג געבן ס'זאל נישט געשען אבער על כל פנים אבער ביי די אייגענע פרוי איז עס הארבער יא אזוי ווי דער רא"ש איז מסביר ביי די אייגענע פרוי וואס מ'איז צוגעוואוינט אין די ריינע טעג קען מען צוקומען צו מכשולים מער ביי די אייגענע פרוי ווען זי איז א נדה ווי א פרעמדע פרוי יא יא, פירסט קלעס איז אויב איינער האט געלט זאל ער, לוינט זיך צו ספענדן געלט אויף דעם יא. איינער פרעגט צו מען מעג צו מען מעג גיין שפאצירן מיט די ווייב אנכאפנדיג די הענט פון די ווייב אין די גאס כמנהג הגוים, סאו די תירוץ איז ניין מען טאר נישט, נגיעה של חיבה

איז די תשובה איז אזוי, הלכה'דיג מעג מען, ווייל שטייט אין די פוסקים אז אפילו ס'מאכט זיך די דאקטער דארף אמאל מאכן נגיעה, אבער די נגיעה פון רפואה ווערט גערעכנט נגיעה נישט פון חיבה, און ס'איז מותר. אבער לכתחילה אויב איינער קען, אויב ער האט א גוטע דאקטער, א מאן קען האבן א מאן דאקטער און א פרוי קען האבן א פרוי דאקטער, ס'פארשטייט זיך אויב א פרוי האט נישט קיין פרוי דאקטער, און זי האט נאר א מאן און זי טראסט נאר די מאן איז דארף זי נישט גיין זוכן א פרוי אבער אויב איינער קען, איז רב וואזנער שרייבט אין א תשובה אז לכתחילה זאל ער טרייען א פרוי זאל גיין צו א פרוי דאקטער און א מאן צו א מאן. נאך א שאלה פרעגט איינער צו מען מעג גיין שפאצירן מיט די ווייב ווען זי איז א נדה. ווייל שולחן ערוך שטייט אז דרך טיול פארן אין א שיף דרך טיול שטייט שולחן ערוך אז מען טאר נישט, סאו פרעגט ער צו מען מעג גיין פאר א וואק סתם אויף די גאס אדער אין א פארק, רב וואזנער שרייבט אז מען מעג ווייל שולחן ערוך שטייט אז מען טאר נישט גיין אין א שיף און אין א וואגן וואס. ווען מען פארט באוועגט איינער דעם צווייטן, און דאמאלס טאר מען נישט גיין בדרך טיול. אבער ווייזט אויס אין שולחן ערוך אז סתם טיול, גיין סתם שפאצירן, אדער למשל פארן אין א קאר, לאמיר זאגן מען פארט אין א קאר אום זיך אויסצולופטערן, און אפילו די פרוי זיצט אין די פראנט סיט, אין די פראנט, אבער. מ'רעדט נישט ס'דא איין סיט, מ'רעדט ס'דא צוויי סיטס און ס'איז נישט קיין פראבלעם וואס מ'גייט מ'גייט מ'גייט בדרך טיול, דרך טיול איז נאר ווען מ'וויל פארן אויף א ראובאוט וואס ס'שאקלט זיך, איך רעד נישט א פערי, פערי אפשר מעג מען, אבער איך רעד א שיף וואס ס'שאקלט זיך, דאס די הלכה אז דרך טיול טאר מען נישט. אבער רב וואזנער שרייבט אז א ראמענטיק וואק אזוי אין די וואלד, אזוי ווי קיינער גייט נישט, דאס זאל מען נאר טוהן אין.

טאר מען נישט גיין אדער ביים שווימען, אויפן ים לאמיר זאגן אז דארטן ווי מ'שווימט קען א קען א מאן א איד אריינקוקן טאר מען נישט דארף א פרוי גיין אינגאנצן אנגעטון אויב א פרוי גייט שווימען און נאר זי שווימט דארטן נאר פרויען שווימען דארטן אדער זי מאכט עקסערסייז נאר פרויען זענען דארט איז עס מותר.

די תשובה איז אז דאס האב איך שוין געזאגט כמה פעמים אויב אויב אויב די טאטע אויב מען האט צער פון כיבוד אב ואם יא איז נישט דא קיין חיוב אזוי ווי די גמרא פסק'נט אז משל אב דאס טייטש מען דארף נישט מען דארף נישט שאדן האבן אויב ער האט שאדן ער האט ס'מאכט אים נערוועז דארף ער נישט נישט דא קיין כיבוד אב ואם. גראדע איינער האט מיך געשיקט א אימעיל און געזאגט ער פארשטייט נישט וואס איך זאג ווייל די גמרא זאגט אז אפילו די טאטע ווארפט אריין די קיסן די בערזל אין די ים טאר מען נישט צוריק פארשעמען מען דארף האבן צער די גמרא זאגט מען דארף האבן צער סאו וואס זאג איך אז מען דארף נישט האבן קיין צער? תירוץ איז זייער פשוט תירוץ איז פארשעמען עלטערן טאר מען נישט ס'טייטש אפילו א טאטע מאכט מיך אן די ווען א טאטע מאמע מאכן מיך אן די גרעסטע צער איז טאר מען נישט צוריק פארשעמען אבער דער חיוב פון כיבוד אב ואם איז נישט דא קיין חיוב ווען ס'קאסט מיך צער. נאך א שאלה, די זעלבע שאלה, איך מיין ס'איז די זעלבע תשובה ווי מ'האט יעצט געזאגט אין כיבוד אב ואם, אבער כ'האב הנאה וואס אזא שאלה האט ער. מיינע עלטערן וואוינען אין ארץ ישראל, און איך וואוין אין אמעריקע, און זיי ווילן אויף פסח זאל איך קומען מיט די גאנצע משפחה, און איך האב נישט קיין חשק. קודם עס קאסט מיך אסאך געלט, איך האב נישט קיין געלט פאר די טיקעטס, מיין טאטע פלאנט מיר נישט צו געבן געלט פאר די טיקעטס, און נאך א זאך, אפילו לאמיר זאגן איך וועל בארגן די געלט און כ'וועל מיך שוין אן עצה געבן, אבער דארט אין ארץ ישראל איז מיין עלטערן לאזן מיר נישט דינגען א דירה דארטן, איך זאל זיין אליין, זיי דארפן מ'זאל מיר וואוינען ביי זיי, איך דארף קומען איינשטיין ביי זיי, און עס קומען קודם עס איז דארט אפאר משפחות קומען דארט אויף יום טוב, איך האב נישט קיין מנוחה, איך האב נישט קיין דאס. און און און סאו סאו בקיצור וויל ער וויסן אזוי וויל ער וויסן צו אלס כיבוד אב ואם מוז ער עס טוהן אויכעט מיין טאטע האט א חיוב פון והגדת לבנך און אפשר דארף איך פארן צו מיין טאטע זאל קענען מקיים זיין והגדת לבנך אבער ער שרייבט ער קען נישט מקיים זיין והגדת לבנך ווייל ס'דא דארטן אזויפיל מענטשן ער קען נישט ער קען נישט ער קען נישט ער קען יא, ס'איז דא אסאך פרעגן די שאלה, ווייסט, מ'גייט צו די עלטערן עד היכן, ביז ווען, ביז ווען, ביז די דרייסיג, ביז די פערציג, ביז די פופציג, ביז די זיבעציג, ביז ווען דארף מען גיין צו די עלטערן, כ'זאג אלעמאל ווען מענטשן האבן, האבן קינדער, האבן שוין א גרויסע משפחה און די קינדער ווילן אז די קינדער זאלן, די קינדער ווילן אז די עלטערן זאלן מאכן א סדר אינדערהיים, זאל מען בלייבן אינדערהיים, וואס טייטש? א קינד האט נישט קיין חיוב צו מאכן זיכער אז דער טאטע איז מקיים והגדת לבנך, אז דער טאטע וויל מקיים זיין והגדת לבנך זאל ער גיין צו די קינד, אבער נישט ס'איז נישט די טאטע האט אבער א חיוב צו מקיים זיין והגדת לבנך, במילא איז מצד והגדת לבנך איז פארקערט זאל ער בלייבן אינדערהיים און נישט פארן צו ארץ ישראל, ער האט נישט קיין חיוב פון כיבוד אב ואם צו גיין. ער האט נישט קיין חיוב כיבוד אב ואם ווייל ס'האמיר געשמועסט ער ליידט פון דעם, און אויב ער ליידט פון דעם האט ער נישט קיין חיוב פון כיבוד אב ואם מילא זאל ער בלייבן אינדערהיים. איינער שרייבט מיר אזוי, עס איז שוין אפאר חדשים פאר פורים, און איך האב א מורא'דיגע אנגעצויגנקייט פון שלחמנות, ווייל. מיין שוויגער האט א מנהג זי לייגט אראפ אלע שלחמנות לייגט זי אראפ פון די פון די פון די פון די שנירן לייגט זי אראפ אויפן טיש און זי זאגט אויף יעדע איינעם שלחמנות די פעלערס ממילא זי זי איז אזוי נערוועז זי איז אזוי נערוועז צו צו צו צו וואסער שלחמנות צו מאכן צו די שוויגער וועט זיין העפי אדער נישט זיין העפי און זי פרעגט זי פרעגט מיך זאל איר געבן א עצה אז זי זאל מאכן אזא שלחמנות אז די שוויגער זאל נישט האבן קיין טענות, סאו די תשובה איז אז פארקערט, דארף וויסן די שוויגער גייט האבן טענות, און זי זאל זיך נישט פאטשקען מיט א שלחמנות, שיקן א פלעינע שלחמנות, און וויסן אז די שוויגער גייט האבן טענות, און זי זאל זיין צופרידן אז די שוויגער האט טענות, קיצור זאל זיך צוגעוואוינען. וויסן פון פאראויס, שוויגער גייט האבן טענות, און איך בין אקעי דערמיט. ס'האלט יעצט אפאר חדשים פאר פורים, זאל יעדן טאג ארייננעמען אין קאפ אז איך זאג און אויב זי איז נאך א שרייבער אויכעט, זאג איך אלעמאל די עצה פון שרייבן, זאל יעדן טאג שרייבן א שרייבן אז כ'האב געשיקט די. די שוויגער האט עס געזעהן, די שוויגער האט געהאט טענות, א פלעינע גרעיפ דזשוס מיט א פלעינע די, בקיצור אראפלייגן אויף א פען און פעיפער ווי אזוי די שוויגער עקט אויס, און זאל צורייסן נאכדעם די פעיפער, אבער קודם מען זאל, ווייסט ווען מען א מענטש שרייבט אראפ זעהט ער עס פאר די אויגן, און און נאכדעם נאכדעם ביז ס'וועט קומען צו ביז ס'וועט קומען צו צו צו זי וועט שוין זיין צוגעוואוינט צו דעם, ממילא צו זיין רואיג. אזא שאלה פרעגט איינער, איך האב אוועק געלייגט מעשר געלט פון א גאנצע יאר, סאו איך וויל וויסן ווען איז ענדערש צו טיילן די געלט פורים אדער פסח? צו פורים איז א ענין פון מתנת עניים, סאו מילא אפשר פורים זאל איך אויסטיילן מיין גאנצע געלט, אדער אדער פסח, ווייל ס'איז דא אן ענין פון מעות חיטים, און פסח איז טאקע מענטשן דארפן עס האבן. פורים מען ווייסט זיי גייען בחורים גייען אזוי מיט גרופס מיט זאכן מען גייט פאר פאר געוויסע מוסדות ס'איז נישט אזוי געפערליך זאג נישט ס'איז א גרויסע צדקה אבער מען זאל געבן מען זאל געבן אבער שאלה איז צו פסח מענטשן מענטשן האבן ממש נישט וואס צו עסן פסח סאו למעשה די צדקה זאל ער אוועק טאן פסח די פשטות איז די תירוץ איז פאר פסח. נאכאמאל, אוודאי זאל ער נעמען פון די געלט און טיילען פורים, אזוי ווי עס שטייט כל הפושט יד נותנים לו, דארף נישט געבן אסאך, אפילו אביסל פורים זאל מען טיילען געלט, אבער די עיקר געלט וואס ער האט, וואס ער העלפט מענטשען, זאל עס זיין פאר פסח. נאך א שאלה פרעגט ער, איך האב א סעקרעטערי וואס האט לעצטענס זיך מורא'דיג אנגעשטרענגט אין די ארבעט, און איך וויל איר געבן א קאמפלימענט אויף דעם, ווייל איך דארף איר ווייזן הכרת הטוב, אדער איך טאר נישט, מען טאר נישט קאמפלימענטן א פרוי, די תירוץ איז וועגן הכרת הטוב דארף מען ווייזן אז, ס'טייטש אז א מענטש דארף פילן אז ער אז אז מען זעט אז ער האט געארבעט, און אזוי איז עס, א מענטש דאס איז א חלק פון הכרת הטוב, אבער וויבאלד אבער עס איז א פרוי טאר מען נישט געבן די קאמפלימענט אויף די פרוי, מען דארף געבן די קאמפלימענט אויף די ארבעט. איך זאג אלעמאל ווען א מענטש קאמפלימענט זיין ווייב זאל ער קאמפלימענטן זי, נישט די סאפער איז גוט געווען, זאגן אז דו ביסט אזא גוטער קוק, אז דו ביסט אזא געלונגענער, די קאמפלימענט צו די ווייב דארף זיין די מענטש, אבער די קאמפלימענט פאר א ארבעטער דארף זיין די ארבעט, נישט די מענטש, במילא אז מען דארף קאמפלימענטן זאל מען זאגן wow ס'איז א עכטע געלונגענע ארבעט.

די תשעה קבין שיחות זעט אויס האט ער האט ער אויך באקומען, במילא פרעגט פרעגט ער וואס זאל איך טוהן? איך זאל זאגן פאר די נישט ענטפערן פאר די באס? האב איך מורא ער וועט מיך ארויסווארפן, ווייל ס'איז יא ענטפערן איך ווייס איך גיי אקעגן די הלכה. אונז ווייס מיר אז גילוי עריות איז פון די זאכן וואס מען דארף זיך מוסר נפש זיין, און חזל זאגן אז ס'איז לאו דווקא די עצם גילוי עריות, אפילו אביזרייהו דגילוי עריות, אפילו זאכן וואס האבן א שייכות צו גילוי עריות דארף מען זיך מוסר נפש זיין. שוין אמאל נאכגעזאגט די תשובה פון ר' משה, ר' משה זאגט אז איינער פרעגט אים אן אז ער האט געטראפן א מיידל וואס ער פארשטייט זיך מיט איר מורא'דיג שטארק, סאו ער וויל וויסן צו ער מעג צו ער מעג ער טרעפט נישט א חבר א יונגל צו ער מעג רעדן מיט איר זאגט ר' משה דארטן יהרג ואל יעבור מען טאר נישט יא ס'טייטש מ'דארף זיך לאזן הרג'ן אויף דעם במילא אויב זי האט מורא זי וועט פארלירן די דזשאב פלעין זי זאל נישט ענטפערן זי מעג זאגן פאר די באס אז לויט ווי זי האט געלערנט לויט ווי זי האט געלערנט טאר מען נישט טאר מען נישט סתם רעדן און אז דער באס וועט זיך אויפרעגן און דו וועסט פארלירן די דזשאב, זאלסט וויסן אז פון קדושה, פון קדושה איז מען נישט, האט מען נישט קיין שאדן. יא, כבר היו לעולמים מענטשן וואס האבן זיך געשטעלט אויף פרינציפן פון קדושה האבן נישט פארלוירן. ס'טייטש סוף כל סוף האט מען געזען אז זיי האבן נאר פארדינט, נישט פארלוירן. נאך פרעגט ער איינער א שאלה פון אויך פון א אפיס, איך ארבעט אין א פלאץ און איך זע איינער פון די ארבעטערס א מאן אלעמאל מאכט ער א מיסטעיק אריין זיך אריינצורייבן אין מיר, צו ס'איז בדווקא צו ס'איז נישט בדווקא איך ווייס נישט, סאו סאו וויל איך וויסן צו איך כ'האב שוין גערעדט מיט די באלעבאס כ'האב גערעדט מיט די מענעדזשער ס'העלפט גארנישט, סאו איך וויל וויסן צו איך דארף סטאפן די דזשאב אדער איך. אדער ס'איז נישט מיין אחריות אז ער איז א שייגעץ אז יענער איז א שייגעץ איז יענער א שייגעץ ס'איז נישט מיין ס'איז נישט מיין זאך אז יענער איז א שייגעץ די תירוץ איז ניין מ'זאל יא סטאפן די דזשאב ווייל מ'זעט אז מ'האט צוטון מיט א שייגעץ קען מען נישט וויסן ווי ווייט זיין די שקצות פון יענעם גייט גיין במילא אזוי ווי כ'האב פריער געזאגט פון קדושה פון קדושה פארלירט מען נישט און מ'זאל ארויסגיין פון די דזשאב זי'ט טרעפן א בעסערע דזשאב און די אזוי ווי אזוי ווי זאגט מען ביים בענטשן זאגט מען כי אם לידך המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה קיצור רבי מתתיהו סאלאמאן שרייבט דארט אין די הסכמה פון ניין טו פייוו שרייבט ער דארט וועגן דעם זאגט מען עס ביים בענטשן ארויסצוברענגען אז פון קדושה פון דעם וואס מען שטעלט זיך אויף קדושה האט מען גארנישט שאדן אקעי זייטס מצליח